און די נשמות, מערסטנס נשמות פון אונזערע דורות ווערן אנגערופן זיינען זרע בהמה. זרע בהמה הייסט אז א בהמה קען פארשטיין, זי ווייסט פארשידענע זאכן אבער זי האט נישט קיין דעת. אלטער רבי טייטשט אז א מענטש קען וויסן פון געטליכקייט, האבן הבנה והשגה אין געטליכקייט אבער ער האט נישט די דעת אין געטליכקייט. דעת הייסט אז א מענטש זאל ווערן, די זאך וואס ער פארשטייט זאל זיין נוגע צו אים, ער זאל זיך פארבינדן מיט אים, ער זאל זיין פארבונדן מיט אים, אדער ער זאל ווערן אזוי אליין, נישט א מענטש פארשטייט אז. אז דער איינציגער אמת'ער מציאות איז געטליכקייט. ער קען פארשטיין אזוי, אבער דאס אז ער זאל זיך בייטן צוליב דעם, אז דער ענין זאל זיין נוגע צו אים, אז ער זאל זיך בייטן צוליב דעם אמת, אויף דעם דארף מען האבן כח הדעת. די נקודה פון דעת איז אויף קענען איבערבייטן זיך אז ער זאל זיין לפי דעם אמת ווי ער פארשטייט. דאס איז א ספעציעלע כח פון כח הדעת. דאס זאגט דער אלטער רבי פריער. און משה רבינו'ס עבודה איז אויף צו ממשיך זיין דעת ביי אידן. אז ער זאל נישט נאר קענען האבן א הבנה והשגה אין געטליכקייט, נאר ער זאל טאקע ווערן פארבונדן מיט דעם, עס זאל כ'זאל ווערן א זאך וואס א מענטש ווערט, עס איז נוגע צו אים געטליכקייט, און א מענטש איז, ער ווערט אזוי ווי דער אמת ווי ער פארשטייט, נישט סתם אז ער פארשטייט עס ווי א באזונדערע זאך, נאר ער אליין זאל ווערן אזוי. דאס איז אלטער רבי פריער, איצטער הייבט אן אלטער רבי מבאר זיין די פסוקים. וזהו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. איז אז דער תוכן נקודה כללית פון דעם פרשה איז ווי משה רבינו איז ממשיך דעת צו אידן, ער איז ממשיך אז א איד זאל זיך נישט סתם וויסן פון געטליכקייט האבן הבנה והשגה אין געטליכקייט, נאר ער זאל זיך האבן, נאר א איד זאל האבן, א איד זאל ווערן אזוי, ער זאל זיך פארבינדן מיט געטליכקייט, ער זאל האבן, ער זאל, ער זאל, ער זאל ווערן אזוי ווי עס איז מחויב מצד דעם וואס דער אייבערשטער וויל. ווי אזוי טוט ער דאס? וזהו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם אלטער רבי מבאר זיין אזוי. וואס איז די פשט ואלה המשפטים אשר תשם לפניהם? ווי אזוי איז ממשיך משה רבינו אז א איד זאל האבען דעת אין געטליכקייט? איז משפט הוא לשון הליכה. משפט איז די פשט גיין. ווי ווי פון וואנעט קומט מען צו צו צו פון משפט צו גיין? דער אלטער רבי געבט אונז א הסבר. תרגום אין תרגום אויף פסוק כמשפט הראשון איז כהלכתא קדמייתא. אזוי ווי די הלכתא קדמייתא. הלכה.

הליכות עולם, דאס איז די פשט הליכות, בחינת עליית העולמות עילוי אחר עילוי, ס'איז די נקודה פון הלכה איז נישט נאר הלכות איז הייסן א מענטשן ווי א מענטש זאל זיך פירן, די נקודה פון הלכה איז אנווייזן ווי דער וועלט, ווי זאכן אין וועלט קענען זיך אויפהייבן, קענען נתעלה ווערן, הלכה איז נישט נאר מכוון צו א מענטשן אז ער זאל טון, ער זאל טון כך, ער זאל טון אזוי צו ער זאל טון אזוי, הלכות איז זענען מכוון צו זאכן, ווי א זאך זאל זיין. ווי א געוויסע חפץ זאל זיין. האבן דוגמאות אין הלכה אויף הלכה בנוגע צו א געוויסע חפץ, נישט סתם הלכות בנוגע צו ווי א מענטש זאל זיך פירן, א מענטש, הלכות אויך בנוגע צו חפצים אין וועלט, ווי מען זאל זיך מיט זיי פירן, אז די אלטער רבי טייטשט דא אז זיי זאלן זיך קענען אויפהייבן און נתעלה ווערן, נישט נאר וואס א מענטש זאל טון. הלכה א עסק זיי איז מער מער א מעשה פון די פון וואס זעט מען נישט די נקודה אזויפיל אין הלכה אין א עסק איז מער מ'גיט א וואס א מענטש זאל טון אבער די הלכות זענען פארבונדען מיט זאכען מ'זאגט כשר צו נישט כשר ס'איז לאו דווקא עניינים וואס זענען פארבונדען הלכות זענען בנוגע צו געוויסע חפצים לאו דווקא ווי וואס וואס א מענטש זאל טון מיט זיי הלכה איז אויף דער זאך אליין. איז דורך הלכה ווערט ווערט עליית עולמות עילוי אחר עילוי. און ווי ווערט ווי ווערט טאקע אן עליה און דאס איז הלכות די נקודה פון עליה דער אלטער רבי טייטשט די פנימיות ענין פון הלכות איז אז דער וועלט זאל נתעלה ווערן וועלט זאל אנהייבען גיין זיך בייטען פון א פריערדיגע מצב נתעלה ווערן זיך אויפהייבען צו א נייער מצב בכדי צו אויפהייבען זיך צו א נייער מצב דאס איז והיינו על ידי הדעת. כדי אז א מענטש זאל זיך בייטן איז נישט גענוג אז ער פארשטייט א געוויסער אמת, א מענטש פארשטייט א אמת וואס איז העכער פאר זיך, דאס איז א מענטש איז אין א געוויסער מאס א מדריגה און ער פארשטייט אז דער אמת אין אלקות איז מחייב מער, אבער דאס וועט נישט גורם זיין אז ער זאל אליין ווערן אזוי ווי די מדריגה וואס ער איז משיג, ער זאל אליין אנהייבן גיין, בכדי אז ער זאל, ווייל ער איז דאך וואס ער איז. ער האט דאך זיין מעמד און מצב, ער האט דאך זיין מצב, זיין מצב נפשי, אפילו אז ער פארשטייט אז דער אמת איז מאנט אסאך מער, אבער ער איז נישט אזוי, ער איז עפעס אנדערש. א מענטש פארשטייט אז מען דארף זיין בטל צום אייבערשטן, אבער ער איז א מציאות. ווי וועט ער זיך בייטן? ווי וועט זיין מציאות זיך בייטן? אויף דעם איז פאראן אז נישט גענוג פארשטיין דעם אמת, אויף דעם דארף מען זיין א ספעציעלע כח פון דעת, וואס דעת טוט אויף אז א מענטש פארבינדט זיך מיט דעם ענין.

ס'איז א זאך וואס צו אים האט עס נישט, ס'איז א טעאריע, א טעאריע וואס אמם א געפיל, ווען דער אלטער רבי רעדט הרגשה, הרגשה איז ווען א זאך ווערט, א זאך וואס איז נוגע צו א מענטשן האט ער אן אנדערע סענסעטיווקייט צו דעם, אז א זאך איז נוגע צו דיר, ס'איז נישט גלאט עפעס א טעאריע א ווייטע זאך וואס צו מיר האט עס נישט, יעמאלט איז עס נאר א פארשטאנד, אויף צו האבן א געפיל אין א מושג, א געפיל אין א ענין, דארף דער ענין זיין נאנט צו מענטשן, דאס איז דאך מח הדעת, די אלטער רבי רעדט פון מח הדעת, וואס די אלטער רבי רעדט דא איז ווי א איד זאל האבן דעת ספעציעל אין געטליכקייט, ער רעדט נישט וועגן די מושג פון דעת בכלל, האבן אז געטליכקייט זאל זיין א זאך וואס א מענטש זאל זיין סענסיטיוו צו דעם, א מענטש עס זאל זיין נוגע צו אים דעם ענין, איז בשעת א מענטש פארשטייט דער אמת פון אלוקות איז כך וכך, און ער איז נישט אזוי וועט עס אים באדערן אז ער איז נישט אזוי, ווייל אים איז נוגע דעם ענין. ווי טוט אויף א מענטש אזא זאך, איז נאר נאר דורכן ענין פון דעת ווערט ווערט א ענין פון הליכה בייט זיך א מענטש דורך א מענטש וואס דער מענטש האט דעת אין אלוקות און וואס דאס איז הכרה והרגשה באלוקות דורך דעם ווערט הליכה דורך דעם הייבט מען אן ווערט א שינוי אין דער מציאות ולכן נקרא בשם הליכה איז הלכה משפטים ס'איז אלה המשפטים אשר תשים לפניהם דאס זענען די הלכות וואס דורך זיי וועט א איד קענען גיין א איד וועט קענען נתעלה ווערן.

והיינו לפי שהם יש ודבר ואינם בבחינת הביטול ממטה למעלה. איז אלוקות קען קען קען נישט זיין נוגע צו זיי. עס וועט קיינמאל נישט זיין אז וויבאלד אז קליפות זענען יש אלא דער אמת איז נישט א זאך וואס איז רעלעווענט צו זייער מציאות. ס'איז נישט א זאך וואס זיי וועלן זיין סענסעטיוו צו דעם. ס'איז א ווייטע טעאריע פון זיי. זיי זענען א מציאות. זיי זיי טראכטן וועגן זיי נוגע זייער אייגענע מציאות. א ענין פון אלוקות וואס דאס איז ביטול, א ענין פון אוועקגיין פון זיך, דאס איז היפך זייער מציאות, האבן זיי נישט, נישט אז זיי האבן דעת אין זייערע ענינים, אבער זייער מציאות איז יש און קליפה. א ענין פון אלוקות, א ענין וואס איז ביטול, א ענין וואס איז ארויסגיין פון די אייגענע מציאות, מרגיש זיין דעם אמת וואס אז ס'דא נאר דער אייבערשטער ער איז דער אמת, איז אויף אזא מין סארט זאך וואס איז א ווייטער טעאריע פון זיי, קיין געפילען און קיין הרגשים קענען זיי נישט האבען. דאס איז דער פשט אז קליפות האבען נישט קיין מח הדעת. קיין הרגש אין אלוקות קענען זיי נישט האבען, הבנה והשגה אין אלוקות קענען זיי יא האבען, אבער אלוקות זאל זיין א זאך וואס איז נוגע צו זיי, זאל זיין רעלעווענט צו זיי, נישט עפעס א ווייטע זאך פון א, נישט קיין טעאריע, דאס איז נישטא ביי קליפות, דאס איז אין די מח הדעת. דאס דעת תחתון דעת עליון. דאס מיינט ער בכלל האבן אז אלוקות זאל זיין נוגע, דער אמת פון געטלעכקייט זאל זיין נוגע צו א מענטשן, ביז ער ווערט סענסעטיוו צו דעם און ער ווערט אזוי ווי ער פארשטייט. אבער די ערשטע זאך ווי קען א מענטש ווערן אז דער אמת זאל אים איבערבייטן טאקע, איז פריער דארף עס זיין, עס זאל אים ארען, עס זאל אים ארען אז ס'איז מיר נוגע אזוי ווי דער אמת איז, ס'איז מיר נוגע אלוקות. בכדי אז אלוקות זאל זיין נוגע, דאס איז נישט גענוג אז מ'פארשטייט דער אמת, עס דארף האבן א געוויסער כח וואס דורך דעם קען דער מענטש זיך פארבינדן מיט א העכערע זאך. דאס איז א פלא'דיגע זאך, מח הדעת איז א מענטש זיין מציאות זאל זיך קענען פארבינדן און א העכערע זאך זאל זיין נוגע צו אים, זאל ווירקן אויף אים אז ער זאל ווערן אזוי. דאס איז די נקודה פון דעת דער מהר א, דער ענין פון דעת איז אלץ רעדן וועגן דער ערשטער חלק, דא רעדט ער ווי ווי ווי די ווי ווי קומט מען צו צו דעת, און ווי וואס איז דער השלכה בשעת א איד האט דעת אין אלוקות וואס דארף עס וואס ברענגט עס מיט דערמיט. דער אלטער רבי זאגט ודעת והילוך זה, דער אלטער רבי זאגט זייער אינטערעסאנט דא, ודעת והילוך זה אז א מענטש זאל קענען איבערבייטן זיין מציאות, ער זאל האבן א הרגש אין אלוקות און ער זאל אנהויבן גיין, גיין הייסט אז ער בייט זיך, זיין מציאות בייט זיך, איז נמשך על ידי לימוד ההלכות, לערנען הלכות, לערנען הלכה דווקא, שעל ידי שמעיין בהם להשיגן היטב על בוריין, אינטערעסאנט, די אלטער רבי זאגט ווי האט ווי, דער ערשטער טריט וואס די אלטער רבי ברענגט אז א איד זאל האבן דעת אין געטליכקייט, ער זאל האבן א געפיל אין געטליכקייט, איז דאס דורך דעם וואס א איד לערנט הלכה. א איד לערנט הלכה אויף צו גוט וויסן א הלכה, דורך דעם, דאס איז דער וועג ווי א איד זאל ממשיך זיין אין זיך, ער זאל האבן א געפיל אין געטליכקייט. פארוואס? ווייל בשעת א איד האט א פארשטאנד, לערנט הלכה ביז און ער איז מעיין אין דעם אויף צו גוט פארשטיין די הלכה, איז הרי זה גילוי דעת התורה במחשבת האדם. איז על ידי זה זוכה להילוך מדרגות והשגת גדולת אין סוף ברוך הוא שהוא בחינת הדעת. דער אלטער רבי נישט מסביר וואס איז וואס איז די ווארט אין דעם. ער זאגט דורך דעם וואס א איד פארשטייט א הלכה דורך דעם ווערט נרגש בו אים דער דעת פון תורה און דורך דעם קען א איד דורך דעם קען א איד ווערט א איד אויסגעאידלט ער האט קריגט ער דעם זכות אויף צו קענען נתעלה ווערן העכער און העכער און האבן דעת אין געטליכקייט האבן א דעת אין אין אין סוף. לאמיר זען די הגהה, זייער אינטערעסאנטע הגהה פון צמח צדק. וזה שכתוב בגמרא שאמר רב ששת חדאי נפשאי ל, חדאי נפשאי, לך קראי לך תנאי. רב ששת האט געזאגט אז ער לערנט צוליב זיין נפש. ער איז אלעס אין זיין נפש. און די גמרא זאגט דארטן לכאורה בשעת א איד לערנט איז נישט נאר זיין אייגענע נפש ווערט נתעלה. די גמרא ברענגט דארטן אז די גאנצע וועלט ווערט נתעלה. די ענין פון לימוד התורה איז פועל נישט נאר אויף די מענטשן אליין. זהו פירוש אדעתא דנפשיה, היינו, און די גמרא זאגט מעיקרא כי עביד איניש אדעתא דנפשיה קעביד, בשעת א איד הייבט אן לערנען,

אז א מענטש'נס מציאות זאל זיך בייטן דאס איז דווקא דורך השגה דורך לערנען תורה, דער אלטער רבי בכלל דער אלטער רבי זאגט אין תניא די נקודה פון תורה איז פנימיות דאס הייסט א מצוה בייט נישט איבער דער מציאות פון א מענטש'ן אז ער זאל אליין בייט ער זאל אליין ווערן פארבונדען מיט'ן אייבערשטן נאר ער זאל זיך בייטן א מצוה איז אן ענין פון מקיף נישט א זאך וואס בייט איבער דעם מענטש'ן אליין בשעת א איד לערנט תורה דאס בייט איבער דעם מענטש'ן אז ער ער אליין ווערט אנדערש. זיין מציאות ווערט נתהפך. די ערשטע זאך אין תורה דער אלטער רבי געזאגט אז אין הלכה דארטן איז דא דארטן איז דא אלוקות אין הלכה. דארטן איז דא דעת דעת תורה דאס איז דארטן דא דעת פון אלוקות. בשעת א איד לערנט און פארשטייט הלכה, בשעת ער פארשטייט עס, ברענג פארשטיין הייסט אז מען ברענגט אריין אין זיך דעם ענין, און ווערט ער נשתנה. דורך לערנען תורה ווערט א איד נשתנה, ער ברענגט אריין אין זיך, דער דעת תורה, דער אלטער רבי איז מדגיש די הלכה דווקא, נישט סתם שקלא וטריא של הלכה. די ענין פון, ווייל באמת די ענין פון דעת, די ענין פון די זאכן וואס איז חילוק פון דעת מיט חכמה ובינה איז, אז אין פארשטאנד, א מענטש קען פארשטיין פארשידענע זאכן, מען קען האבן פארשידענע פארשטיין, א מענטש קען פארשטיין פארשידענע זייטן. דעת, מען רעדט האבן א געפיל, אבער דעת איז א החלט, א א א. דאס איז דווקא אין דעת. ער נעמט א שטעל אויף א געוויסע, ער נעמט א גאנג, איז דאס דווקא אין דעת. און הבנה, א מענטש קען פארשטיין פארשידענע זאכן, אבער וואס איז זיין, וואו האלט ער? וואס האלט ער? וואס איז ער, וואס איז ער מרגיש אין דעם ענין? וואס איז ער סענסיטיוו צו אין דעם ענין? דאס איז דעת. פארשטאנד, בשעת א מענטש איז נישט פארבונדן. ער איז נישט פארבונדען מיט דער זאך, אים איז נישט נוגע דעם זאך, דער זאך איז אבער, איז אבער, א מענטש קען פארשטיין פארשידענע זאכן, קען פארשטיין דעם, דעם דעה, יענעם דעה, דעת איז נישט גלאט איך האב, איך האב עפעס א טרוקענע פארשטאנד אין א זאך, ס'איז דא וואס איז נוגע צו מיר, ס ס וואס א מענטש איז סענסיטיוו צו, און וואס א מענטש, דארטן נישטא קיין פארשידענע, קען נישט זיין קיין קווים הפכיים. דארטן קען זיין נאר איין החלט, א מענטש האט נאר איין הכרעה, איין גאנג. דאס קומט מצד דעת. על דרך זה אין תורה גופא פאראן אויכעט דער חכמה שבתורה, בינה שבתורה, דערנאך איז דא דעת שבתורה. הלכה איז דעת שבתורה, דארטן כביכול וואו אלוקות שטעלט זיך אז אזוי דארף זיין. און אוודאי קען עס זיין פארשידענע דעות, אבער דער דעת פון תורה, דאס הייסט וואו תורה איז א מכריע, א געוויסע שטעל פון תורה, מ'דארף פארשטיין וואס דאס מיינט, אבער דער שטעל, דער גאנג, דער תוקף הדעת אין תורה, איז דאס אין הלכה. און בשעת א מענטש פארשטייט הלכות התורה, מען איז משיג על בוריין הלכות התורה, איז דאס פועל ביי א מענטשן אז אלוקות ווערט נקבע ביי אים בנפש, דאס ווערט איינגעשטעלט ביי זיך אין נפש, ער קריגט א דעת אין אלוקות. מה שאין כן אין אנדערע חלקי, מה שאין כן די שקלא וטריא שבתורה, איז דאס נישט א זאך וואס אזוי מוז זיין. ס'איז נישט א זאך וואס אזוי מ'מוז, ס'מוז ווערן, ס'איז א סברא, א סברא פון חייב, א סברא פון פטור, און הלכה איז מחייב אז אזוי מוז זיין, מ'מוז ווערן אזוי, מ'מוז זיך פירן אזוי, אט דער דעה נעמט מען ערנסט כביכול, אט דאס איז, אט דאס איז מיין גאנג, אט דאס איז מיין שטעל, איז בשעת א איד לערנט הלכה און ער ווערט נתאחד מיט הלכה, איז קריגט ער דעם דעת, יעמאלט ווערט אלוקות נקבע ביי אים בנפש. דער חלק פון תורה מאנט אז מ'זאל ווערן אזוי ווי דער ענין אין תורה מאנט. און דער ענין איז נישטא אין די עניינים פון חכ פון שקלא וטריא אין תורה. הלכה אין תורה אזוי ווי הלכה איז מחייב בפשטות מען זאל פירן זיך אזוי, איז הלכה מחייב אז אז מען זאל ווערן אזוי. עס מאנט אויף ביי א מענטשן אז א מענטש זאל זאל זאל איבערמאכן זיך און ווערן אזוי. מצוות איז מקיף בכלל, אפילו אין תורה, תורה איז פנימיות, אבער דעת, הלכה שבתורה איז איז דאס גיבט צו ביי מענטשן דעת ער זאל נתדבק ווערן מיט אלוקות, ער זאל ווערן אזוי ווי די השגה וואס ער.

וועט עס זיין אן אנדער, וועט עס זיין א שיעור אין, וועט עס זיין אן אנדער, א גאנץ אן אנדער געפיל צו דעם, א מענטש לערנט מוקצה, לערנט דורך אלע פרטי דינים פון מוקצה, און ווערט אלע שקלא וטריא'ס מיט אלע אלע דינים מיט דער היתר יענער, יעדער פרט, האט מען אן אן אנדער זהירות אין מוקצה, אזוי אזוי פשוט די טבע טבע לפועל, בשעת א איד לערנט די הלכות, ווערט ווערט ער סענסעטיוו צו דעם אין א גאר אן אנדער אופן.

געהערט אמאל פון א אידן אז ער האט קיינמאל נישט מקפיד געווען אין מעביר סדרה, נישט איך ווייס, אמאל יא אמאל נישט, ער האט זיך דערוואוסט אז שולחן ערוך האט א גאנצע סימן אויף דעם מיט גאנצענע סעיפים און ער האט דאס געלערנט דעמאלט דאס איז אן אנדער אז מען לערנט הלכה ספעציעל ווערט מען מער סענסעטיוו צו אלוקות, דאס זאגט אלטער רבי דארט, מען ווערט מער נדבק צו דעם, עס ווערט נוגע געטליכקייט. אזוי ווי הלכה איז מחייב ביז למעשה בפועל, ס'איז נישט גלאט א סברא און אזוי מוז מען זיך פירן, איז הלכה אין תורה, דאס איז דער דעת פון תורה, בייט איבער א מענטשן אז ער מוז ווערן אזוי, דאס האט א השפעה אויף אים ער זאל זיך בייטן. איז דאס זאגט אלטער רבי, ואלה המשפטים, ווי ביי די גאנצע ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דורך וואס קען מען אויפטון ביי אידן ער זאל אים זאל זיין נוגע געטליכקייט, ער זאל ווערן סענסיטיוו צו געטליכקייט, דאס זאל אויף אים ווירקן, דאס זאל אויף אים האבן א השפעה דאס דווקא דורך לימוד ההלכה, משפטים, און ווי דער אלטער רבי זאגט לימוד ההלכה אין א אופן פון השגה גמורה, בעיון, ס'איז גוט דערגרונטעווען זיך אין הלכה. און וואס איז דער לשון אשר תשים לשון יחיד? און דער אלטער רבי קשיא, דער אלטער רבי פרעגט נאר די ביים ואלה המשפטים, אשר תשים לפניהם, איז וואס איז דער לשון תשים לשון יחיד? דהיינו משה ישפיע בחינת הדעת. משה, ווער איז דער וואס גיט תורה, ווער איז דער וואס גיט הלכה, דאס איז משה רבינו, משה רבינו דאס איז זיין ארבעט אויף צו משפיע זיין דעת צו אידן, אבער וואס באשטייט א איד'ס ארבעט אויף צו, ווי נעמט מען דעם נתינת כח פון משה רבינו דורך לימוד הלכה לפועל, לפניהם, דאס איז זייער אן אינטערעסאנטע זאך דא, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, איז דאס משה רבינו'ס ארבעט איז א נתינת כח ער איז ממשיך דעת צו א אידן, וואס דארף א איד טון? א איד דארף לערנען הלכה אז דער כח וואס משה רבינו גיט זאל טאקע פועל זיין, און דערנאך איז ממשיך וואס וואס טוט זיך אפ דורך דעת לפניהם היינו לפנימיותם צו דער אינער צו דער פנימיות פון א אידן, וואס איז די פשט? כי הדעת הוא המשכת הפנימיות דווקא ונמשך על ידי זה גילוי פנימיות המידות שהוא הקיום של המידות, אלטער רבי זאגט א נייע ווארט דורך דעת, פשט מ'איז ממשיך א אידן. א שכל אין אלוקות, אנדערע עניינים פון אלוקות גיט, איז מען ממשיך א געוויסע מדריגה, דורך דעם וואס משה רבינו גיבט א איד דעת, וואס איז די נקודה פון דעת? אז געטליכקייט, דעת איז אז א זאך ווערט נוגע צו מיר, איך ווער פארבונדען מיט דעם, די זאך איז נישט גלאט עפעס א פרעמדע זאך פון מיר, דאס איז א זאך וואס איז רעלעווענט, דאס איז א ענין וואס איז נוגע מיין מציאות, איך בין פארבונדען מיט דעם. איז בשעת מ', א איד קריגט דעת און א השגה, א הרגשה אין געטליכקייט, יעמאלט דאס איז דורך דעם ווערט נתעורר א איד'ס פנימיות הנפש. ס'איז אלע אנדערע כוחות, בשעת מ'גיבט א איד שכל אין תורה, צו אים מידות, גיבט מען אים דעם ענין, מ'גיבט אים שכל, מ'גיבט אים מידות, מ'גיבט אים, ס'שטייט אברהם אבינו איז משפיע מידת האהבה, מידת אהבה גיבט מען, קריגט מען א מידה, קריגט מען אהבת השם, און וואס פאר א מדריגה אברהם אבינו איז משפיע אט דאס האט מען, מ'האט אהבת השם. מ'איז ממשיך שכל, האט מען שכל, דאס וואס מ'גיט, דאס האט מען. בשעת א איד קריגט א הרגשה און געטליכקייט ווערט א זאך וואס איז נוגע צו אים, איז נישטא קיין גבול אויף ווי טיף די השפעה איז. דורכדעם, בשעת א איד האט עפעס, געטליכקייט ווערט נוגע צו זיין מציאות, דורכדעם נישט נאר האט מען דעם מאס הרגשה וואס משה רבינו האט ממשיך געווען, דורכדעם וועט נתגלה ווערן דעם גאנצן פנימיות פון א איד. דורך דעם בשעת א איד האט געטלעכקייט איז נוגע זיין מציאות, ער האט א געוויסע, ער איז סענסיטיוו צו געטלעכקייט בשעת ער האט דעם כח, איז זיין, איז יעמאלט וועט נתגלה ווערן זיין גאנצע מהות וועט זיך נתגלה ווערן, זיין גאנצע פנימיות הנשמה קען נתגלה ווערן דורך דעם ענין. ס'איז נישטא קיין הגבלה צו דער עילוי וואס א איד קען דערגרייכן בשעת ער האט דעם נקודה פון דעת אין געטלעכקייט. א געטלעכקייט איז ער איז סענסיטיוו צו געטלעכקייט, אים איז נוגע געטלעכקייט,

בשעת ער פארבינדט זיך, וואס איז די נקודה פון דעת? דער פלא פון דעת איז נישט גלאט אז א מענטש קען זיך פארבינדן מיט א זאך וואס איז העכער פון מיין מציאות, און א זאך וואס איז בהיפך פון מיין מציאות. אלוקות איז מחייב אז דער אייבערשטער הוא לבדו הוא, און א מענטש, א מענטש איז זיך. דעת איז אז א מענטש קען ווערן סענסיטיוו צו ענינים וואס איז היפך אים. בשעת מען האט דער נקודה, דער נקודת החיבור פון צוויי הפכים, איז יעמאלט קען זיין. די וואס קומט בהמשך דאס איז נישט קיין חידוש, בשעת א איד איז שוין פארבונדען, זיין מציאות קען שוין ארייננעמען אין זיך ס'איז אים שוין נוגע געטליכקייט, איז נישטא קיין הגבלה וויפיל געטליכקייט אים וועט זיין נוגע. דער נקודת ההפכיות איז, דאס איז זיך און דעם אייבערשטן. דרגות אין אלוקות גופא, דאס איז נישט, דאס איז שוין, אז מען האט שוין דעת, אז מען איז שוין, אז א ענין איז אמת, ווירקט עס אויף מיר, אז עס וועט זיין טיפער אמת, וועט עס זיכער אוודאי ווירקען אויף מיר. אז דער אמת ווירקט אויף מיר איז שוין נישטא קיין הגבלות ווי הויך דער אמת וועט זיין אויף צו ווירקען אויף מיר. אויב דער הפכיות וואלט געווען בשעת מען קומט צו א טיפערע מדריגה אין אמת, איז דאס מער ווייט פון מיין מציאות, איז יעמאלט וואלט מען געווען גערעכט, ער האט דעת נאר אין א נידריגע דרגה אין אלוקות,

וועט עס אויך זיין נוגע, בדרך ממילא. אז דער אמת איז נוגע, אז ער דערהערט אז דער אמת איז אסאך טיפער דערפון, וועט עס ממילא ווירקען אסאך טיפער. שוין נישטא קיין הגבלות. זיין מציאות איז זיך געביטן אינגאנצן בשעת ער האט א דעת אין אלוקות, אפילו אין די נידריגסטע מדריגה. דער טייטש טייטשט אזוי. סאו ולכן איתא בזוהר משה משה לא פסיק טעמא אבל אברהם אברהם פסיק טעמא דער אלטער רבי טייטשט אזוי כי אברהם מבחינת מידת אהבה וחסד בשעת ס'קומט צו א מידה פון אהבה ס'איז א מידה ויש פסיק והפסק בין אהבה דעשיה לאהבה דיצירה ווי דארט אין אהבה איז פארהאן מדריגות ס'דא מדריגות אהבה כמים אהבה כרשפי אש ס'דא פארשידענע מדריגות אין אהבת השם און איין מדריגה פון אהבה איז נישט מחייב א העכערע מדריגה פון אהבה. אז א מענטש האט א השגה, א געוויסער השגה אין געטליכקייט, איז דער השגה וואס ער האט, האט ער, העכער פון דעם, א העכערע השגה, האט ער נישט קיין שייכות מיט די העכערע השגה. א איד האט אהבה, אהבה כרשפי אש. אהבה בתענוגים איז אן אנדערע סארט אהבה ווי אהבה כרשפי אש. איז דער אהבה וואס ער האט איז נישט מחייב דער צווייטער מדריגה פון אהבה. מה שאין כן זאגט ער אין דעת אבל משה, דעת בחינת הפנימיות, וואס טוט אויף משה? א משה בייט איבער דעם עצם מציאות פון א אידן, ער זאל האבן א, זיין מהות זאל זיך בייטן, אנשטאט א מהות וואס טראכט נאר וועגן זיך, זאל אים זיין נוגע דעם אמת, עס זאל זיין נוגע געטליכקייט, און משה רבינו בייט נישט איבער א געוויסע פרט אין א אידן, ער בייט איבער דעם גאנצן תפיסת המציאות ביי א אידן, ער בייט איבער דעם גאנצן מהות פון א אידן, וואס אין וואס בייט ער איבער? אז אלוקות זאל זיין נוגע צו אים, איז ממילא לא פסיק טעמא כי בחינת הפנימיות אין חילוק כל כך, אין דעם אז מען בייט איבער דעם נקודה א איד האט א הרגש א דעת אין אלוקות, איז שוין נישטא קיין חילוק אין וויפיל דערהערט ער דער אמת. אז דער אמת איז שוין נוגע, איז שוין נישט נוגע וויפיל אמת. וועט ער דערהערן א טיפערע מדריגה וועט עס זיך וועט עס אים אויך בייטן בדרך ממילא. ס'איז באמת ס'איז דא צוויי נקודות אז מ'רעדט די מעלה בשעת מ'טוט אויף דעת אין א מענטשן. ערשטנס, דורך דעם ווערט א חיבור פון דער מענטשן מיט אלוקות, אז אז אלוקות איז אים נוגע, און בשעת אלוקות איז אים נוגע, בשעת ער וועט דערהערן אז אלוקות איז מחייב אסאך מער, וועט עס במילא אויך זיין נוגע. און א צווייטע זאך, דעת רעדט נישט וועגן איז נישט מכוון צו א געוויסער פרט אין דער מענטשן.

דער גאנצער מענטש ווערט א מהות וואס אים איז נוגע געטליכקייט. דער אמת איז אז אין דעת דער גאנצער מהות האדם ווערט נקבע אין דעת. אין וואס באשטייט דער מהות פון א מענטשן? אין וואס באשטייט זיין לעבן? וואס באשטייט זיין מהות? זאכן וואס זיי זענען נוגע צו אים, די עניינים וואס זיי שאפן אויף אין וואס באשטייט א מענטשנ'ס לעבן, די מושגים וואס זענען נאענט צו זיין לעבן, זאכן וואס זענען נוגע צו אים, זאכן וואס ער לעבט מיט זיי.

זאגט אזוי כי תקנה עבד עברי וגומר, און וואס איז ווי פארטייטשט דער אלטער רבי די לשון כי תקנה? אויב דער אלטער רבי טייטשט אז ס'גייט דאס אויף משה רבינו, משה רבינו ברענגט מאכט אז אידן זאל זיין האבן א הרגשה אין געטליכקייט, ווי אזוי טוט ער דאס? זאגט ער כי תקנה עבד עברי, ער וועט ער וועט קויפן, סטייטש וואס איז די פשט אז משה גייט גייט ער אויף משה רבינו, משה רבינו וועט כי תקנה וואס מיינט דאס? הנה לפעמים כתיב קונה שמים וארץ, דא שטייט קונה הכל. וכסי' בירא שמים וארץ בירא דאקעל איז אמאל שטייט אז אויף דעם לשון קנין אויף שמים וארץ אז דער אייבערשטער קעיפט שמים וארץ קנין לשון קנין און אמאל שטייט לשון בירא לשון בריאה זהו וענין כי יש בחינה שנקרא דרך סדר השתלשלות מעילה לעילה ויש בחינה שנקרא למה למעלה למעלה מדרך סדר השתלשלות וזהו ענין בירא וקנין אדרבה טייטש בירא הוא העיסה וסש מעיין שזהו למעלה מדרך סדר ההשתלשלות, כי הנברא אין ערוך כלל אל הבורא, דער נברא איז דאך, ס'האט נישט דא קיין קשר, ס'דא א נתק מוחלט צווישן דער נברא מיטן בורא, ואם כן התהוות הנברא דאס התחדשות יש מאין, וזהו בורא, א נברא ווערט נישט דער מקור, איינע פון די פלא'דיגע זאכן פון יש מאין, דער מקור וואס באשאפט דער נברא, איז א זאך וואס האט קיין שייכות נישט מיטן נברא וואס ווערט פון דער מקור, ס'איז א אמת'ע התחדשות.

וועט דער טיש נישט רירן, אז אפילו אז דער האנט שטייט אויפן טיש, און אין דער האנט איז פאראן גענוג כח אז דער טיש זאל זיך רירן, אבער בכדי אז דער טיש זאל זיך רירן דארף דער כח וואס איז דא אין האנט אנקומען צו דער טיש. דא ס'ווערט א וועלט, ס'שטייט א וועלט איז יש מאין, וואס הייסט יש מאין? א זאך, דער אלטער רבי טייטשט דא יש מאין, יש מאין פון אלוקות רעדט דער אלטער רבי, נישט יש מאין אז דער נברא איז פריער נישט געווען, דער עולם טייטשט דער ווארט יש מאין אז דער נברא איז פריער נישט געווען, ער איז געווען א גארנישט, דער אלטער רבי טייטשט דא יש מאין, יש מאין אז ער איז באין ערוך צום אייבערשטן.

און דאס איז דער פלא, ס'ווערט א נברא אפילו אז מצד דער נברא איז נישט פאראן קיין מקור. דער נברא ווערט אין א וועג, ער ווערט באווירקט פון א כח וואס עקזיסטירט נישט לגבי אים. אזוי ווי פארוואס ר' יואל זאגט אסאך מאל דעם אז שמשון הגיבור וועט שטיין לעבן א טשוואק, און ער וועט זאגן, ער וועט הייסן דעם טשוואק ער זאל אריינגיין אין דער וואנט, צו ער וועט טראכטן, צו ער וועט, וועט דער טשוואק נישט גיין, פארוואס נישט? ווייל דער כח געפינט זיך ביי שמשון, דער כח געפינט זיך נישט אין דער האנט. אזוי א מענטש זאגט א סברה אז דער זאך, א דאקטער וועט זאגען א סברה אז דער אז דער באטל איז איז איז איז סם המוות אז טאר נישט זיין, וועט ער וועט דער באטל נישט אוועק גיין צוליב זיין, ער וועט דער דאקטער וועט זאגען זיין זיין דעה א א פסק מוחלט אז דער באטל אז דער באטל איז סם המוות און ס'מוז אוועק גיין, וועט וועט דער באטל נישט אוועק גיין פארוואס? ווייל א סברה שכלית איז נישט קיין מציאות לגבי לגבי דער באטל. לגבי דער באטל אז א פיזישע ענערגיע איז א זאך לגבי אים, דאס שטופט אים. א סברא שטופט אים נישט, א סברא עקזיסטירט נישט אין זיין וועלט. א סברא עקזיסטירט נאר אין דער וועלט פון א בעל שכל. אז מען זאגט א מענטשן אז על פי סברא א געוויסע זאך איז דער פריערדיגער רבי איז פארהאן א מעשה, איך האב בקשר מיט דאס, אז ער גערעדט אמאל דער פריערדיגער רבי פלעגט רויכערן, יענע צייטן פלעגט מען פלעגט מען רויכערן, איז ער אמאל געווען ביים דאקטער און דער דאקטער האט אים געזאגט, און געווען ביי עפעס א פראפעסאר און דער דאקטער האט אים געזאגט, מסביר געווען באריכות ווי רויכערן איז נישט גוט, איז נישט גוט פארן פריערדיגן.

רויכערן איז נישט קיין גוטע זאך, איז ער געווארן אזוי? רויכערט ער נישט. ביי א מענטש איז א סברה א זאך וואס פועל'ט אויף אים. ביי א מציאות גשמית, א סברה פועל'ט נישט אויף א מציאות גשמית. דא ווערט א נברא, ווערט א זאך, א נברא ווערט, פון אין ואפס המוחלט, פריער איז ער נישט געווען, און איצטער ווערט ער. וועלכע כח שאפט אים? א כח אלוקי. וואס דער כח האלקי איז באין ערוך פון צו דער נברא. לגבי דער נברא איז דער כח נישט קיין מציאות, דער כח עקזיסטירט נישט בכלל, אסאך מער אין ערוך ווי דער סברא לגבי די גשמיות'דיגע מציאות, און אפי' קיין ווערטער, דאס איז דער פלא פון יש מאין.
ווי איר זאגט די משל מיט די באטל מיט די באטל, דער כח האלקי.

אזוי ווי לגבי א גשמיות'דיגע מציאות איז א סברא קיין מציאות נישט נברא איז באין ערוך צו בורא צוויי אנדערע סארטן מציאות'ן, איז דער מציאות הבורא נישטא לגבי דער נברא. דער מציאות הבורא איז א איז א בלי גבול'דיגע מציאות. ניין, אבער דאס דארף מען אבער ס'איז א בלי גבול אבער ס'איז אין א וועג דאס אז ס'איז א בלי גבול מאכט א גרעסערע קשיא, אבער דער מציאות הנברא איז דאך גבול, דער אלוקי איז דאך א גבול, און א גבול קען נישט הערן בלי גבול. ווי וועט דער בלי גבול האבן א ווירקונג אויפ'ן גבול? איז דער אייבערשטער'ס בלי גבול, אבער דער נברא איז דאך א גבול, דער נברא איז דאך א גבולי, בכדי אז אלוקיות זאל ווערן, אזוי ווי דו זאגסט אז א סברא וואס איז אויך א דבר מוגבל, אבער א סברא קען נישט ווירקען אויף א טשוואק זאל גיין, פארוואס נישט? ווייל דער סברא איז אן אנדערע סארט מציאות, און האט אנדערע גדרים פון מציאות, אסאך א איידעלערע סארט זאך, אפילו א גבול, א גבול וואס איז מער איידעלער פון אן אנדערע גבול וועט נישט ווירקען אויף יענער גבול, ווייל צו אים האט עס נישט.

לגבי א גבול איז א בלי גבול נישט קיין מציאות, ס'איז נישט קיין זאך לגבי אים. מיט דאס וואס לגבי א נברא ווערט אנגערופן א מציאות וואס ער קען אנ ט, וואס איז למשל לגבי אונז, וואס איז א מציאות? א זאך וואס מען קען זען איז א מציאות, א זאך וואס מען קען נישט זען נישט קיין מציאות, אין סברה א זאך וואס מען קען פארשטיין איז א מציאות. א שכל למשל כל חוש תופס את מוחשו, א מענטש'ס שכל איז סענסיטיוו צו סברות, דער הארץ איז סענסיטיוו צו געפילן, אלוקות איז נישט און נישט מוגדר אין קיינע גדרים נישט וואס מיר האבן נישט קיין סענס מיר האבן נישט די חושים אז צו תופס זיין געטליכקייט מיר קענען נישט זיין סענסיטיוו צו געטליכקייט מיר קענען מיר האבן נישט די מיר האבן נישט די חוש אויף דעם אז צו זיין סענסיטיוו צו א זאך וואס איז בלי גבול און ווי ווערט דער נברא באווירקט פון א כח וואס האט קיין שייכות נישט מיט אים.

ר' אדרת בעט למשל אמאל אז דער תוכן פון די נבראים איז יא קומט אין אופן פון השתלשלות, איז דא דער גשמיות פון דער שור, דערנאך איז פאראן א נפש אין א שור, און דער נפש אין א שור דאס האט יא א המשך צו איר מקור למעלה, דאס איז יא בדרך השתלשלות, דאס איז דער שור האט א געוויסער תוקף, א געוויסער כח, א רוחניות'דיגער תוכן, א תוכן א שור האט אין זיך שטארקייט, דער מושג פון שטארקייט. די מושג פון שטארקייט קען איז דאס דאס איז נמשך צו דעם שור בדרך סדר השתלשלות דער שטארקייט איז דא ווי שטארקייט קומט פון א פון פון א א העכערע סארט שטארקייט דארט אויבן רעדט ער די דוגמא אין אין תורה אור פון מתיקות אין וירא פון מתיקות אז ס'איז דא זיסקייט פון א עפל דער זיס זיסקייט איז נישט נאר א גשמיות'דיגער זאך ס'איז א געוויסער תוכן פון זיסקייט און זיסקייט קען מען זען ווי אקעי ס'איז שווער צו פארשטיין ס'איז עכט זייער אבער ס'איז דא זיסקייט אין עסן, און ס'איז דא זיסקייט אין א געשמאקע ניגון, און ס'איז דא א געשמאקע סברה, איז דער געשמאק, מ'קען זען א געוויסער השתוות פון דער געשמאקייט פון א תפוח ביז דער געשמאקייט פון א סברה, איז דער געשמאקייט פון א תפוח ווערט נמשך בדרך השתלשלות פון דער געשמאקייט פון א סברה, און דער אלטער רבי זאגט ביז אז ס'ווערט נמשך דורך סדר השתלשלות ביז חכמת חסד דאצילות. ס'איז ס'דא געוויסע דער תוכן פון די נבראים, ס'דא געוויסע תוכן רוחני אין נבראים וואס ווערט יא נמשך בדרך השתלשלות, מ'קען עס טרעיס איט, מ'קען עס צוריק טרעיסן צו איר מקור. ס'איז אין מתיקות פון א תפוח איז נרגש א העכערע סארט מתיקות. ס'איז נרגש נישט גלאט א זאך, ס'איז נרגש א העכערע סארט מתיקות. און אין דער מתיקות איז נרגש א העכערע סארט מתיקות, דאס ווערט נמשך בדרך סדר השתלשלות. נישט אין אופן וואס דאס ווערט אן א מקור. דער און און דער תוכן, דער תוכן איז נרגש אז ס'איז דא דער תוכן ווי דער תוכן איז העכער. אזוי ווי מ'פארשטייט היינט, זיסקייט איז פאראן העכערע סארטן זיסקייט. און און מ'זעט ווי דער מושג איז נישט, דער מושג איז פאראן העכער איכות. דאס איז ענין פון השתלשלות עילה ועלול. דאס זאגט דאס זאגט ער. אבער אחר כך יש גם כן דאס, אזוי ווי מ'זאגט אחר כך, דאס הייסט, פריער איז דא בשב דער עצם מציאות פון דער וועלט, און דערנאך איז בשעת ס'איז דא די עצם ווערן פון דער מציאות הנברא איז דורך יש מאין ודרך אין ערוך. דערנאך איז אין דער מציאות פאראן א תוכן וואס איז נמשך בדרך השתלשלות פון א העכערע מדריגה, דאס איז יש גם כן בחינת השתלשלות העולמות, זה מזה דרך עילה ועלול, וזה נקרא, אויף דעם ווערט אנגערופן דער וועלט קונה, אז דער אייבערשטער איז איז איז איז דער איז דער דער אייבערשטער איז איז איז על דרך ס'איז על דרך אז דער וועלט איז איז, שקנין אינו הויית דבר חדש, כי אם יציאה מרשות המוכר לרשות הלוקח. וואס הייסט דאן ווען דער וועלט ווערט, דער אייבערשטער האט כביכול מקנה געווען דער וועלט. וואס הייסט מקנה געווען דער וועלט, אזוי ווי א הקנאה א קנין איז דער זעלבער זאך וואס איז געווען ביים מוכר גייט צו דעם לוקח, ס'איז נישט אז ס'ווערט געשאפן א נייער זאך, דער זעלבער חפצא ווערט איבערגעגעבן פון איין רשות צו א צווייטע, על דרך זה, דער אייבערשטער האט כביכול מקנה געווען דער וועלט, ס'איז א קנין, דער זעלבער וועלט ווי ס'איז כלול ביי אים איז נמשך און ביז עס ווערט נמשך אין א נידעריגער, עילה ועלול, דער זעלבער ענין אבער ווערט נמשך אין א נידעריגערע אופן, דאס הייסט בדרך קנין.

און דער משל בגשמיות איז דא טאקע א נפקא מינה א מוכר צו א לוקח וכו' דער אלטער רבי טייטשט אפ כאילו ווי דער סחורה ביי דער מוכר איז בבחינת העלם פון דער לוקח עס איז מונחת בקופסא עס איז אין אן אנדערע סארט מצב און דער לוקח עס איז דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען דא דער לוקח נוצט דאן דער לוקח איז דער וואס נוצט די זאך ער גייט משתמש זיין מיט די זאך דער זאך ווי דאס איז ביים מוכר דער סחורה ווי אזוי ווי דאס שטייט אין מוקצה מוקצה מצד הסחורה אין הלכה פאראן אז אז

די זאך געפינט זיך נאך אין א אין א אין א העכערע סארט אופן, מונחת בקופסא. דער לוקח, ער נעמט עס און ער ברענגט ארויס דעם פאטענשאל וואס איז דא אין דער זאך, ער נוצט ער נוצט עס אויס, ער איז משתמש מיט דעם. איז דא א שינוי אין דער זאך ווי דאס איז ביים מוכר לגבי ווי דאס איז ביים לוקח. ביים מוכר איז דאס לשם שימוש, לשם סחורה. מה שכן ביים לוקח איז דאס לשם שימוש, איז דא א געוויסע שינוי אין דער זאך, אבער דער שינוי איז איז איז נישט קיין נייע זאך, נאר עס איז בהמשך צו פריער. דער זעלבער זאך ווערט נתגלה. דער זעלבער זאך בנוגע צו עולמות. איז דער מציאות געווען אין אלוקות אויכעט, נאר דאס איז נתגלה געווארן און דאס איז קומט אראפ אין א נידעריגער אופן. איז דאס זאגט דער אלטער רבי, וכן בחינת המשכת העלול מן העילה אינו התהוות דבר חדש, כי להוות דבר חדש רק ביכולת הבורא יתברך, אבל המשכת עילה ועלול הוא ענין גילוי ההעלם, כמו גילוי הדיבור מהעלם המחשבה, און איז אויף דעם איז דאס לאו דארף נישט האבן קיין ספעציעלע כח. דאס איז דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען אז ס'איז א כח פון סדר השתלשלות, דעם ענין פון התהוות עילה ועלול איז נישט קיין פלא, ס'איז א זאך וואס איז אויסגעהאלטן על פי שכל. ועל זה נאמר קונה הכל, וואס איז קונה הכל דער אייבערשטער מאכט אז אלץ זאל נקנה ווערן, דער אייבערשטער איז מגלה, להמשיכם מן העלם לגילוי, ס'איז דער אייבערשטער דער, נישט אזוי ווי ביי מוכר מיט א לוקח אז דער לוקח איז אן אנדער מענטש, ביים אייבערשטער ער טוט אויף דעם קנין אויכעט, ער איז ממשיך אז די זאך זאל נמשך ווערן לגילוי פון דער העלם, דאס טוט דער אייבערשטער, דאס איז פשט קונה הכל ער מאכט אז אלץ זאל זיין בדרך קנין, בדרך קונה, ער איז מגלה אלץ, אז ער איז ממשיך אלץ מן העלם לגילוי אחר שכבר נבראו מאין ליש, דאס איז שייך קנין, כשנמשך מן העלם לגילוי כו'. על דרך זה, דער אלטער רבי טייטשט דאס אלץ א הקדמה צו מבאר זיין וואס איז די פשט כי תקנה משה רבינו מיט כי תקנה עבד עברי, טייטשט דער אלטער רבי אזוי, ועל דרך זה יובן פירוש כי תקנה, דאס הייסט, וואס איז דער עבודה פון משה רבינו, אז משה רבינו זאל ממשיך זיין, זאל אויפטון אז יעדער זאל זיין א עבד עברי, ער זאל זיין א אידישער עבד, ער זאל האבן א געפיל אין געטליכקייט, דאס הייסט עבד עברי. דארט איז די צאמצאם טייטש אינדערהיים צו זיך עבד עברי הייסט א איד וואס האט וואס האט דעת אין געטליכקייט השגה אין אלקות עבד כנעני עבד עברי עבד עברי די פשט אז א איד זאל האבן נישט סתם אן זיין אן עבד בדרך הכרח נאר זיין א עבד ווייל ער האט א געפיל צו דעם האט א געפיל אין געטליכקייט ווי אזוי טוט עס אויף משה רבינו כי תקנה דורך א ענין פון קנין טייטשט די אלטער רבי דאס איז דאס וואס משה רבינו פועלט אויף אין א אידן ער זאל האבן א דעת אין געטליכקייט דאס איז נישט קיין חידוש ער איז ממשיך א ענין וואס שוין דא ביי אידן בהעלם זאגט דהנה כתיב בעבר הנהר ישבו אבותיכם. די אבות הנהר דאס בחינת נהר יוצא מעדן פרשת קצב בספר פרשת אמור שבחינת בינה דאצילות שנמשך להתלבש בבריאה משם יפרד אתם בתשת א פסוק שטייט שטייט אז ונהר יוצא מעדן ומשם יפרד איז נהר איז בחינת בינה ומשם יפרד מצד בינה ווערט ענין פון פירוד ווערט נתלבש אין בריאה אקעי דאס נישט וואס וואס וויל מען ארויסברענגען דא בעבר הנהר וואס איז בעבר הנהר נאך העכער פון נהר הוא מה שלמעלה מבחינת הבינה ושכל המושג שם ישבו והושרשו האבות שרשי הנשמות א מדריגה וואס איז העכער פון בינה, העכער פון השגה. דאס הייסט א מדריגה וואס איז העכער פון פארשטאנד. דער אדמו ר זאגט אזוי, רק מה שיורדו הנשמות אחר כך עד שנקרא זרע בהמה, דאס איז נאר בחינת הניצוץ הנמשך למטה, על זה שייך לומר כן, אבל שורשו ומקורו אפילו בעבר הנהר שלמעלה מהשתלשלות. עד ששם אדם ובהמה שווין, די אלטער רבי ברענגט ארויס, די אלטער רבי זאגט דאך פריער אז ס'איז דא ביי אידן זרע אדם און זרע בהמה צוויי צוויי סוגי נשמות, נשמות וואס ווערט וואס וואס וואס וואס האט נישט קיין דעת אין אלוקות, און א נשמה דאס איז אז דער קשר מיט זיין אלוקות איז נתעלם אינגאנצן געווארן, ער האט ער איז ער איז ער איז אינגאנצן האט קיין קשר נישט מיט געטליכקייט, עס איז נתעלם געווארן דעם קשר, אין וואס באשטייט זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן? ער קען טון וואס דער אייבערשטער הייסט. מען רעדט דאך א נשמה, ער בלייבט פארבונדן, אבער אין וואס באשטייט זיין פארבונדענקייט? ער איז מקבל עול מלכות שמים? קבלת עול מלכות שמים איז נישט די ענין פון דעת, דעת איז אז מען סענס, מען האט א געפיל אין דעם, מען פילט אז דאס איז מיינער א ענין, איך בין פארבונדן מיט דעם, דאס איז מיינער א זאך, דאס איז מיין לעבן, דאס איז דעת. קען זיין א איד ער פילט נישט ווי זיין לעבען איז געטליכקייט נאר ער מוז פאלגען וואס דער אייבישטער הייסט, מקבל עול מלכות שמים, און דאס הייסט א זרע בהמה, האט נישט קיין דעת אין געטליכקייט. די אלטער רבי זאגט, דאס וואס דער נשמה קען זיך געפינען אין אזא מין סארט מצב וואס ער איז כביכול אן אייגענע מציאות נפרד פון געטליכקייט, ער נישט, ער פילט נישט ווי זיין לעבן איז געטליכקייט, דאס איז נאר ווי דער נשמה איז נמשך ויורד למטה אין דער וועלט, אין א גוף, אבער דער שורש פון אלע נשמות איז אין א מדריגה פון כתר, א מדריגה וואס איז העכער סיי פון אדם און סיי פון בהמה, א מדריגה וואס איז העכער פון אלע הגבלות. און משה רבינו איז, ווי איז משה רבינו ממשיך אין א אידן פון זרע בהמה, ווי איז ער אים ממשיך דעת אין געטליכקייט, ווייל ער איז אים מגלה זיין שורש ומקור למעלה פון עבר הנהר ישבו אבותיכם. דורך וואס איז משה רבינו מגלה, גיט, איז ממשיך אין אידן דעת פון אלוקות, ווייל ער איז מגלה ביי אידן זיין שורש און מקור למעלה. אזוי זאגט ער. אבער שורש מקור עבר הנהר. ואם כן, דאס זאגט ער אז להמשיך בחינת הדעת בנשמות בחינת זרע בהמה אין צריך לזה רק בחינת קנין, שהוא המשכה מהעלם אל הגילוי. היינו להמשיך משורשן שהוא עבר הנהר וכו', ששם יש להם דעת גדול מאוד, רק שזה נעלם לגמרי מניצוץ המלובש בבי"ע. הייסט, א איד בעצם מהותו האט דעת אין אלוקות, נאר וואדען ס'איז זייער באהאלטן און מ'דארף ממשיך זיין דעם שרש למטה. צריך להמשיך משם מהעלם אל הגילוי, וזהו כי תקנה עבד עברי. וזהו בנקל יותר מאם צריך להיות הוויה חדשה ממש. אז משה רבינו וואלט געדארפט איבער מאכן א איד אינגאנצן. אויב אויב ס'וואלט נישט געווען א אויב דער שרש אין אידן וואלט נישט געווען בעבר הנהר, ס'איז א איד, ס'דא, מ'וואלט געקענט פארשטיין אז ס'דא פארשידענע מדריגות. ס'איז דא א נשמה וואס איז וואס איז א העכערע מדריגה וואס איז בדביקות מיט אלוקות, דערנאך איז פאראן א נידעריגערע נשמה וואס אין וואס באשטייט זיין קשר מיטן אייבערשטן אז ער איז מקבל עול מלכות שמים, אבער נישט אז אז געטליכקייט איז זיין לעבן, נישט אז געטליכקייט איז נוגע צו אים, ער דארף ער פאלגט דעם אייבערשטן. וואלט געווען פארשידענע מדריגות אין נשמות איז יעמאלט אז מען וואלט געזאגט אז משה רבינו איז ממשיך דעת צו א אידן וואלט עס געווען א שינוי מען וואלט געדארפט איבער מאכן דעם מענטש אינגאנצן מאכן אן אנדערע מענטש דער פסוק איז מדגיש כי תקנה עבד עברי באמת יעדער איד מצד אמיתית מהותו איז פארבונדען און זיין לעבען איז געטליכקייט. ער איז מושרש בעבר הנהר ישבו אבותיכם, אט דער ניצוץ וואס קומט אראפ דא, וואס איז דער שרש פון דער ניצוץ דאס דארף מען פארשטיין, איז באמת איז דאס מסביר ביידע קצוות דעם ענין, דער אלטער רבי רעדט נישט נישט ארויס אבער דאס מיינט ביידע קצוות, מצד אחד אלע אידן זענען מושרש אין א מדריגה פון כתר, וואס איז א מדריגה פון כתר, א מדריגה פון כתר הייסט ווי דער אלטער רבי זאגט ס'איז שווה ומשווה קטן וגדול, אזא מין סארט מדריגה וואס לגבי דארטן זאגט אין נידעריקערע מדריגות פון אלוקות, איז בכדי צו האבן דעת מען זאל זיין סענסיטיוו צו דעם, מען זאל זיין דאס זאל ווערן מיין לעבן דארף איך זיין א כלי ראויה צו דעם, איז אויב איך בין למשל א איידעלער איך בין א איידעלער א איידעלער מציאות און איך בין א אויסגעאיידעלטער קען מען האבן דעת קען מען האבן דעת אין אלוקות, בשעת מען איז אויף א מער אין א גראבער מצב א נידעריגערע מצב קען מען נישט האבן דעת אין אלוקות, לגבי כתר דאס איז די מדריגה פון אין סוף פון אייבערשטן איז. האבן בכדי זיין פארבונדן מיט דעם ענין, איז נישט תלוי אויף וואס פאר א כלי מען איז, ס'איז שווה ומשווה קטן וגדול. אין אזא מין סארט מדריגה איז נישט נוגע וואס פאר א מצב און וואס פאר א כשרונות מען האט. מען דארף נישט זיין קיין איידעלער אויף צו זיין סענסיטיוו צו די מדריגה פון כתר. כתר איז אן ענין פון אין סוף. ער איז נישט מוגבל אין סדרים, איז אז ער וויל, אויב ער וויל, אז דער אייבערשטער וויל האבן א קשר מיט א איד און אז א איד זאל זיין פארבונדן מיט אים בדביקות פנימית פון דעת, א איד זאל זיין, א איד זאל האבן א הרגשה אין געטלעכקייט איז מצד בחינת הכתר, איז נישט נוגע וואס איז דער ציור פון דער איד, צו ער איז א גראבער צו ער איז א איידעלער, ווייל מצד כתר איז נישטא די אלע הגבלות. אז דער אייבערשטער וויל האבן א שייכות מיט א אידן בפנימיות וועט ער האבן א שייכות מיט דעם אידן אפילו אז דער איד איז א קטן, ווייל לגבי דער מדריגה איז קטן וג שווה ומשווה קטן וגדול. איז ווי דריקט זיך, דאס איז די סיבה, ווי דריקט זיך אויס, ווי ווערט נתגלה דא למטה אז דער שורש פון א איד מיטן אייבערשטן איז אין די מדריגה פון כתר, אז דאס וואס א איד איז פארבונדן מיטן אייבערשטן איז נישט ווייל זיין מציאות איז א אויסגעאיידלטער מציאות, נישט ווייל זיינע כשרונות זענען ראוי, ער איז מער איידעלער ווי א גוי כביכול, נאר ווייל דער אייבערשטער וואס ער איז אין סוף און ער איז העכער פון אלע אלע גדרים מצד י, און דער אייבערשטער וואס ער איז נישט מוגבל האט ער מחליט געווען זיך פארבינדן מיט א אידן. דער שרש הקשר פון אידן מיט א אידן איז פארבונדן מיט דער מדרגת הכתר שלמעלה, וואס איז העכער פון בעבר הנהר ישבו אבותיכם. ווי ווערט דאס נתגלה? דאס ווערט נתגלה דורכדעם אז ס'איז פאראן זרע בהמה ביי אידן, און ס'איז פאראן זרע אדם. ס'איז פאראן אידן וואס מצד זייער ציור, מצד זייער מצב חיצוני, זענען זיי, ווי דער אלטער רבי זאגט פריער, בהמות מבחינת רוחניות, זיי זענען אינגאנצן מנותק פון געטליכקייט. ס'איז אזא מין סארט מציאות וואס ווי קען ער זיין, ווי קען, ווי קען ער האבן א, ווי קען ער האבן א, ער איז נישט סענסיטיוו צו עניינים. ער איז נישט קיין מענטש מיט דעת, ער איז נישט קיין איידעלער מענטש, ער איז, ער איז, ער איז, ער איז נישט סענסיטיוו צו געטליכקייט, ער איז א מציאות. און אף על פי כן איז משה רבינו משפיע אין דער איד אז זיין לעבן ווערט יא געטליכקייט, אז געטליכקייט ווערט יא נוגע צו אים, הגם אז מצד זיין ציור חיצוני איז דאס נישט מתאים, און דאס איז מגלה ווי א איד בעצם מהותו איז פארבונדן מיט'ן אייבערשטן. א איד'ס פנימיות איז דעם אייבערשטן. דאס ווערט נתגלה נישט ווייל זיין ציור איז מתאים צו געטליכקייט, נאר ווייל דער אייבערשטער מצד בחינת כתר עליון האט זיך פארבונדן מיט א אידן. ווי ווערט דאס ארויסגעדריקט? אז ס'איז דא א זרע בהמה און א זרע בהמה האט אויכעט, אים איז אויך נוגע געטליכקייט. אפילו א איד וואס מצד זיין חיצוניות'דיגע ציור זעט מען נישט קיין שום שייכות פון אים מיטן אייבערשטן, אף על פי כן איז אים נוגע געטליכקייט, אים איז נוגע א הלכה, אים איז נוגע א מצוה, אים איז נוגע דעם אייבערשטן. נישט אלס נישט אלס א זאך וואס ער מוז טון, עס איז א זאך וואס איז נוגע בנפש צו א אידן. איז אט דער ענין אז א איד זאל זיין נוגע בנפש געטליכקייט, דאס קומט פון משה רבינו. און ווי טוט עס משה רבינו ווייל ער איז מגלה א איד בעצם מהותו איז מושרש אין כתר. אז ער איז מושרש אין כתר איז אפילו מצד זיין ציור איז ער איז ער איז ער זאגט.

יא, די המשכת הדעת. דאס שש שנים יעבוד איז שוין א המשך, לאחר וואס ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לאחר וואס מ'איז ממשיך אז א איד אים נוגע געטליכקייט, געטליכקייט רירט אים אן, ס'איז א זאך וואס רירט אים אן אין נפש, וואס איז דער תוצאה פון דעם? שש שנים יעבוד, האט די אלטער רבי אזא פירוש אז די המשכת הדעת יעמאלט היבט זיך אן א ענין פון עבודה, יוכל להיות מבחינת לא עבדו להיות עובד אלקים. ס'הייסט אלטער רבי טייטשט אפ שיש הפרש גדול, ס'איז וואס איז די דיוק יעבוד, יש, עס הייסט מ'ק, אפילו אן דעת, אפילו אז אלקות רירט מיר נישט אן בנפש, קען איך דינען דעם אייבערשטן, אוודאי קען איך דינען דעם אייבערשטן, אבער די בחינה פון עבודה, ווי די אלטער רבי וועט שפעטער טייטשן, דאס קען נאר זיין אויב א איד, עס, געטליכקייט, ער, עס רירט אים אן געטליכקייט, אים איז נוגע די געטליכקייט, ער פילט עס, ער האט דעת אין דעם. ס'הייסט שיש הפרש גדול בין עובד אלקים לאשר לא עבדו.

האט ער געלערנט וועגן דעם אמאל, ער וועט זאגן, איבער זאגן די לשון, והנה כתיב ימים יוצרו, וואס איז די פשט ימים, ימים די פשט, כתיב אברהם זקן בא בימים אינון יומין עילאין, והיינו הימים הם לבושים הנעשים לנשמה מתורה ומצוות בכל יום דווקא, דער אלטער רבי רעדט אז אז מצוות זענען לבושים, פארוואס זענען מצוה א לבוש, ווייל א מצוה מצד אחד איז פארבונדען מיט וועלט, מצד שני דער שורש המצוה אין א מדריגה פון אלקות וואס איז גאר העכער פאר וועלט, דערפאר איז דער מצוה דער ממוצע וואס פארבינדט א איד מיטן אייבערשטן. דאס איז די אלטע רבי, דארף נישט לערנען דעם גאנצן קטע. וזהו והיתה נפש, דאס איז אינטערעסאנטע זאך, בנוגע צו א מצוה, וזהו והיתה נפש, סוף דף עמוד ו', דעם ערשטן טור, דער שורה איז וזהו, דער אנהייב שורה. וזהו והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. דער אלטער רבי טייטשט אז דורכדעם וואס א איד טוט א מצוה ווערט א איד צרור אין געטלעכקייט. וואס איז צרור? פירוש צרור, כמו שצוררים אבן במרגמה, דאס איז אזוי ווי מען נעמט א סלינג שאט,

אז שש שנים הם הזמן שש אלפי שנים דהוי עלמא, שבמשך זמן זה ניתן קיום התורה ומצוות, כי היום לעשותם און כל משך זמן היום לעשותם, עולם הזה, אחרי עולם הזה אין גן עדן, דאס איז שוין וואס דער אבן איז שוין געפליען, דער סלינג שאט, וואו ציט מען צוריק דעם אבן, ווי ווייט דער אבן וועט גיין, דאס איז תלוי ווי טיף מען שלעפט אים, דאס אלץ, דאס טרעפט זיך אין עולם הזה, א מצוה, בשעת א איד טוט א מצוה מיט דעם ווערט, דאס איז דער, א איד,

מקיים זיין די מצוה בדרך קבלת עול מלכות שמים, אויב דער מענטש וואס איז אים נוגע אין לעבן, זיין מציאות, בשעת ער טוט א מצוה וועט ער סוף כל סוף איז דא זיינע נגיעות אין דער מצוה, איז דער מצוה נישט קיין מצוה נקיה, אפילו ער טוט א מצוה מיט קבלת מלכות שמים, לפועל איז דא זיין מציאות, בשעת ער איז אים נוגע, דאס הייסט אז וואס ווערט אים נוגע, נישט זיין מציאות איז אים נוגע, אים איז נוגע געטליכקייט, יעמאלט בשעת ער טוט א מצוה קען ער דאס טון א מצוה, וואו ליגט ער, וואו ליגט זיין מהות, זיין מהות ליגט, וואס איז, וואס רירט, וואס גייט וואס גייט אים אן בנפשו? וואס גייט אים אן בנפשו איז געטליכקייט, יעמאלט איז דער לבוש זיינע, יעמאלט איז עס א לבוש א לבוש נקי, ווייל הייסט אזוי, די נקודה פון א מצוה איז, דער אלטער רבי זאגט דער דוגמא פון אבן מרג, אז דער דער מענטש זאל ווערט מלובש ווערט ווערט, די מצוה דארף אים מלבש זיין, די מצוה דארף אים ער דארף די מצוה דארף אים אריין נעמען, אויב א איד האט פניות און ווערט ווערט ער נישט ווערט ער נישט ווערט ער נישט נתאחד מיט דער מצוה, דווקא בשעת ער טוט א מעשה מצוה מיט מיט. אן פניות מצד זיין מהות הנפש, מצד דעם קען ער, קען ער, איז דער לבוש נקי און ער קען נתגלה ווערן דער אור אלוקי וואס געפינט זיך אין דער מצוה. דאס איז זייער אינטערעסאנט. אן א פניות. אן פניות. ווי דער אלטער רבי טייטשט בהמשך, זאגט וזהו על ידי התפילה, דער ענין פון ד, פון, פון איבערמאכן די מידות איז על ידי התפילה. שאז שעת הכושר להיות גילוי הדעת בהתבוננות כו', כמו שאמרנו בשמונה עשרה אתה חונן לאדם דעת כו'. ס'איז אינטערעסאנט. איז ביים דאווענען יעמאלט ווערט נמשך דעת צו א מענטשן, דערפאר בעט מען יעמאלט אתה חונן לאדם דעת, ווייל אין תפילה יעמאלט ווערט נמשך דעת, ווייל די זען איז דאך חו הלבושים, דורכדעם איז די מעשה מצוה פון א אידן א ריינער, ולכן נקרא תפילה עולת תמיד, שהתורה ומצוות של כל היום עולים לה' על ידי התפילה, ס'איז דאס איז די מושג פון תפילה, תפילה איז עולת תמיד, תפילה איז במקום קרבנות תקנום, וואס איז דורך וואס ווערט נתעלה א איד'ס עבודה בכל יום ויום, תמיד גייט עס אויף דער איד'ס עבודה מיט תורה ומצוות כל יום ויום, דורך עולת תמיד, דורך וואס ווערט נתעלה די עבודה, דורך וואס ווערט, דורך וואס ווערט די עבודה ריין, דורך דאווענען. פארוואס? מפני שעל ידי התפילה הם מתעבדים ומתתקנים, דאס הייסט תפילה איז אויף איבערמאכן זיך, אז דער מענטש זיין מציאות זאל זיין ריין, זיין מציאות זאל זיין ריין פון אייגענע פנימיות, ער זאל אים אנגיין געטליכקייט. און אשר לא עבדו איז, קען זיין אמאל א איד וואס ער אפילו האט אהבת השם, אבער דאס איז נאך מעורב מיט זיין מציאות, נישט וואס געטליכקייט גייט אים אן. וכל זה בשיתא אלפי שנין דהוי עלמא וזה שש שנים יעבוד ועל זה אמרו צדיקים אין להם מנוחה ילכו מחיל אל חיל דאס איז נאר זיך אלעמאל איבערמאכן וואס העכער און נאך העכער אבל בשביעית ואילו בשביעי יעמאלט יצא לחפשי חינם יעמאלט וועט זיין חינם בלא מצוות פארוואס וויבאלד שאז יהיה מנוחה לחיי עולמים שאין עוד עליה למעלה ממנו ס'איז חינם בלא מצוות יעמאלט וועט נישט זיין די עבודה פון איבערמאכן און מכבס זיין לבושים יעמאלט וועט זיין א עליה שאין עליה למעלה ממנו